איז אויך ניט צו אַבי וועמען פון דער חברה, נאָר צו לעזער דעם צימבלער, שוין אַ מענטש אין די יאָרן, מיט אַ ווייסלעכער באָרד, וואָס האָט אים צוגעגעבן אַן אויסזען פון אַ געזעצטן יידן. די איבעריקע פון דער קאַפּעלע זענען אַלע געווען יונגע חברה און האָבן זיך געפירט אַזוי, אַז די שטעטלישע בעל-הבתים האָבן מיט די שטרענגסטע אזהרות פאַרבאָטן זייערע קינדער צו האָבן מיט זיי, חלילה, אַ מגע ומשא. די קלעזמער האבן אלע געשטאמט פון זייער א נידריגן שטאנד. בערל, דער ערשטער פידלער למשל, אן אויסגעווייקטער בחור אין א שווארצן הארטן קראגן וואס האט שטאלץ אונטערגעשפארט זיין לאנגן גארגל, איז געווען יענקל דעם טשעסלער'ס א זון. יענקל דער טשעסלער, ווייס א מינדעסט קינד אין שטעטל. בויט הייזער און שלעפט די שווערע ברוזעס ווי אן אמת'ער גוי, אוודאי איז דאס ניט קיין גרויסער יחוס. לוי, דער צווייטער פידלער, א הויכער און דארער בחור, אין א בלוי העמדל פארגארטלט מיט א רויטן שנור, איז געווען חיים לייב דעם שניידער'ס א זון. און חיים לייב דער שניידער ווייס א מינדעסט קינד אז ער נייט קליידער אפילו פאר פראסטע גוים און שעמט זיך ניט אראפצונעמען א מאס פון א שיקסע גרונם באס איז געווען חנן דעם בעדערס א זון און חנן דער בעדער האלט שוין צוואנציג יאר די באד און ער האט שוין פארגעסן דעם טעם פון א שבת'דיגע שלישי און פון א רעכטן פסוק אין אתה הראת ארטשיק, קלארענטיסט, האט געהאט א טאטן וואס איז גאר מיאוס אויפן מויל ארויסצוברענגן, אן ערדגרעבער, און א מאמען, א וועשערין וואס פלעגט זיך ניט שעמען שלעפן דעם גרויסן פאק גרעט סיי זומער סיי ווינטער צום טייך, און נאכדעם פונאנדערטראגן עס צו די שענע באלעבאסטעס, וועלכע פלעגן אליין פארשטייט זיך ניט וואשן קיין גרעט. אויסער וואס די חברה קלעזמער האבן געשטאמט פון אזוינע נידריגע עלטערן, זענען זיי אליין געווען אן ברעקל שטאט און דרך ארץ, האבן ניט געמאכט קיין חילוק פון עלטער ביז יונג, פון ארעם ביז רייך, זיי זענען געווען גרויסע עזות-פנימער, ניבול-פהניקעס, וואס אויפן לונג דאס אויפן צונג. דערצו פלעגן זיי אין די ליידיגע צייט פון ספירה דריי וואכן ווען מען טאר נישט שפילן קיין חתונות, זיך ארומשלעפן מיט מיידלעך הינטערן שטעטל. פארשטייט זיך, די מיידלעך זענען אויך ניט געווען בעסער פון זיי, פון קיין שענערן יחוס האבן זיי אויך ניט געשטאמט. יענקל דעם וואכערניק'ס טאכטער, צי לייבע פון ביקור חולים דעם נאמן'ס טאכטער, וועט מיט זיי אוודאי ניט ארומשפאצירן. איבערהויפט האט זיך די חברה קלעזמער ארויסגעוויזן ווי ניט לייטיש זי איז אויף א חתונה. זיי פלעגן שפאטן און חוזק מאכן פון די שענסטע בעלי בתים, פון בעלי בתישע זין און טעכטער. און גרונם בס האט פלאט ליב געהאט אויף יעדער חתונה זאגן דעם מחותן א שטאכווארט, וואס דאס האט אויף קלעזמער לשון געהייסן אריינלאזן א שפילקע. פארשטייט זיך אז אזא יחוס, אזא אויפפירונג האט שטארק אויפגערייצט די רואיגע סטאטעטשנער קליינשטעדלדיגע בעלי בתים, און ניט אומזיסט האט קיינער מיט זיי ניט געוואלט האבן קיין מגע ומשא. באקאנט און אפילו שטארק אויפגעטראגן מיט זיי איז געווען נאר איינער פון שטעטל, דאס איז געווען יאסל דער שרייבער, מען דארף אים ניט פארבייטן מיט דעם שרייבער פון דער דומא, וואס איז אין שטעטל אויך געוועזן א ייד, און געוועזן שטארק אנגענומען ביי די בעל-בתים, אנגענומען אזוי, אז מען פלעגט פאר אים אזש מורא האבן. יאסל דער שרייבער אבער האט זיך נאר באשעפטיקט מיט לערנען די שטעטלדישע מיידלעך שרייבן א יידיש בריוול, א חשבון ביז כפל, און אין די הייזער וואו די ציוויליזאציע האט שוין אריינגעשיינט האט ער אויך געלערנט אן אדרעס שרייבן. ער אליין איז געווען כמעט פון איין יחוס מיט די קלעזמער. זיין מוטער איז געוועזן אן ארעמע עגונה, זיין טאטע א שניידער, און האט נאך אין די ערשטע יארן ווען דער פראסטער עולם האט אנגעהויבן פארן אין אמעריקע, זיך אהין אוועקגעלאזט. לויט ווי מען האט דערציילט איז ער אין דער דריטער אמעריקע. און האָט דאָרטן אַ דײַטשקע גענומען, און פֿון דער װײַב און זײַן קינד האָט ער ניט געװאָלט הערן. עס פֿאַרשטײט זיך, אַז יאָסל האָט קײן גרױסע געלטער ניט פֿאַרדינט פֿון זײַנע שטונדן, װאָס ער האָט געגעבן. דאָס רובֿ האָט ער געלערנט די אָרעמע מײדלעך, און ער האָט זיך קױם דורכגעלעבט מיט זײַן אָרעמער מוטער. ער איז געװען פֿון אײן װוּקס מיט די קלעזמער, אַ הױכער און אַ דאַרער, מיט אַ לענגלעכע שמאָלע נאָז, זיינע שווארצע אויגן זענען אים געווען טיף אין שטערן אריינגעגראבן, און פון דארטן האבן זיי געקוקט טרויעריג, פאר'חלומ'ט און פאר'טראכט, ווי ביי אן אמת'ן פאעט. און ער האט טאקע לידער געשריבן, אדער ווי אין שטעטל האט עס געהייסן, ער מאכט לידער. און דאס האט אים ביי די באלבאטים אין די אויגן נאך חוזק'דיגער געמאכט. עס איז א ווילדע בריאה, האבן זיי וועגן איהם גערעדט, דערפאר אבער האבן די נייטארנס, שניידערנס און דינסטמיידלעך שטארק געהאלטן פון זיינע לידער, און פלעגן זיי ביי דער ארבעט שטענדיג זינגן, צומאכענדיג אייגענע טרויעריגע מעלאדיען. שטארק באוואוסט און בארימט איז געוועזן ביי זיי דאס ליד פון דער ליבע, וועלכעס זיי פלעגן זינגן מיט גרויס געפיהל, דאס ליד האט זיך אנגעהויבן אזוי, איך וועל גיין א קוק טאן וואס מיין מירל מאכט אין דער לאנגער שווארצער וויסטער ווינטער נאכט. פארשפרייטן זיינע לידער צווישן די מיידלעך, פלעגן די קלעזמער וועלכע ער פלעגט יעדעס ליד גלייך טראגן און פארלעזן, ווערנדיג דערביי דא רויט דא בלאס פון אויפרעגונג, וואס וועלן זיי זאגן דערויף? די קלעזמער זענען געווען גוטע קריטיקער, פאעזיע האבן זיי זייער ליב געהאט, זיי זענען געווען שטארק באלעזן אין דער יידישער ליטעראטור, מיכל גארדאן, גאלדפאדן, בערנשטיין און אנדערע האבן זיי געוואוסט אויף אויסעווייניק. און די מעלאדיען פלעגן זיי אויסשפילן אויף זייערע אינסטרומענטן. די חברה האט שטארק געהאלטן פון יאסל'ס טאלאנט, און זיי פלעגן אים זאגן אז מיט דער צייט וועט פון אים אויסוואקסן א גרויסער לייט. און יאסל'ס הארץ פלעגט פאר שמחה אנהויבן שטארק קלאפן, זיינע באקן פלעגן בלייך ווערן, די אויגן פייכט, מיט א ציטערדיג קול פלעגט ער זיך ווענדן צום ערשטן פידלער, בערל, שפילט עפעס. בערל פלעגט א שמייכל טאן, יאסל, יאסל'ס קוק איז אבער געוועזן אזוי דורכגעדרונגען מיט בקשה, אז בערל פלעגט ערנסט ווערן, אראפנעמען די פידל פון וואנט, אנשטעלן זי און פרעגן, וואס זאל איך דיר שפילן יאסל, וואס ווילסטו? איך וויל, פלעגט יאסל ענטפערן גערירט פון בערל'ס גוטסקייט, איך וויל עפעס אן אוממוטיגע זאך, אויף דער גראבער סטרונע, טי טי טי איר ווייסט דאך וואס איך מיין אויף דער גראבער סטרונע טי טי טי וואס מיינט ער דאס אזוי? פלעגט זיך בערל פארטראכטן זוכנדיג דעם ניגון אויפן באלקן ער מיינט דעם וואלאך פלעגט ארטשיק דער קלארנעטיסט ערקלערן ער איז ניט קיין נאר ער ווייס וואס גוט איז פלעגט דער ערשטער פידלער גוט הארציג שמייכלען. ער איז א מבין אויף מוזיקה, פלעגט ארטשיק לאכן און א קלאפ געבן יאסל'ן איבערן פלייצע. און די גאנצע חברה קלעזמער וועלכע פלעגן זיך ביים ערשטן פידלער פארזאמלען, אויסער דער עלטערער צימבלער, פלעגן אנהויבן שפילן, געבן קאנצערט פאר דעם איינציגן פארהערער אין שטעטל, פאר יאסל דעם שרייבער. יאָסל פֿלעגט אַרײַנלאָזן די אױגן זײַנע אין בערלס פֿידל, פֿון װאַנען עס האָבן זיך געגאָסן רירנדע װײכע טענער, תּחנונים ובקשות. ער פֿלעגט קוקן אין די שפּאַלטן פֿון פֿידל, אַזױ װי ער װאָלט װעלן זען, צי זיצט דאָרטן ניט עפּעס אַ מענטש און װײנט אַזױ זיס, אַז די חבֿרה פֿלעגט אָפּשפּילן. פלעגט יאסל ווערן באגייסטערט, פלעגט אויסשטעלן ווי פארוואונדערטע אויגן, פארטראכטן זיך און קנייטשנדיג זיין שטערן ווי ער פלעגט זיך עפעס דערמאנען, פלעגט ער מיט פייער אויסשיסן, הערט ברידער, לאכט זיך אויס פון זיי! פאלגט מיך, לאכט זיך אויס! פון וועמען? פרעגן די קלעזמער. אט פון אלע באלעבאטים, אט פון אלע יחסנים, אט פון אלע רייכע פון דאס גאנצע שטעטל! איך וועל ניט בײַטן אײַער נאָגל אויף זיי אין גאַנצן. דאָס זענען גאָר קיין מענטשן ניט! גאָר קיין מענטשן ניט! פֿלעגט ער שוין העכער שרײַען. דאָס זענען חיות, מיסע חיות! אוי, האָב איך זיי פֿײַנט! טפֿו! די חבֿרה-קלעזמער פלעגן נאך אזא דרשה שמייכלען צופרידן און ארטשיק קלארנעטיסט ווערט צוקאכט אויך גלייך מיט יאסלען, גיט א קלאפ איבער דעם טיש און שרייט אויס ווי איך בין א קלעזמער, ער איז גערעכט יאסל, דו ביסט איינער אין שטעטל, זיי זענען אלע ווילדע פראים, בהמות, יאלדעס. ווער שטייט אן זיי? רופן זיך אן די איבריגע פון דער חברה. ניין! עס ברענט מיר ווי א פייער שרייט אויס יאסל, מענטשן זאלן ניט האבן קיין ברעקל געפיל אין קיין זאך? א קלעזמער זאל ביי זיי זיין טרייף? פארוואס? פארווען? וואס ווילן זיי פון אייך פרעג איך? וואס ווילן זיי? ווען ניט איר וואלט דאך אין שטעטל אן אומעט געווען! לאמיר אים נאך עפעס שפילן! פלעגט ארטשיק קלארנעטיסט שמייכלען קלאפנדיק יאסל'ן איבערן פלייצע, ער איז ווערט! ער פארשטייט מוזיק. ווייל ער שרייבט לידער פארשטייט ער מוזיקה, ערקלערט ערנסט בערל פידלער. מוזיקה און פאעזיע איז אלץ איינס. דאס איז טענער און יענץ איז ווערטער. דער וואס איז אבער א מבין הערט אין פידל אויך ווערטער. דאס פידעלע רעדט. אוי אמת! כאפט זיך יאסל אן. ביי אייך בעט זיך עפעס די פידל. האט רחמנות! וויינט זי. די קלעזמער לאַכן און הױבן אָן שפּילן נאָך אַ זאַך, אַן אומעטיקע, אַ רירנדע. יאָסל לאָזט אַראָפּ דעם קאָפּ און הערט מיט גרױס געפֿיל, און אַז די חבֿרה ענדיקט, קאָן ער זיך װידער ניט אײַנהאַלטן און שרײַט אױס, פֿאָלגט מיך, ברידער, לאַכט זיך אױס פֿון זײ, איר האָט נשמות, און זײ ניט! און יאָסל בלײַבט שױן בײַ די קלעזמער ביז שפּעט אין דער נאַכט. די חבֿרה. לײגט זיך צונױף, און מען שיקט נאָך אַ ביסל בראָנפֿן, און פֿאַרבײַסט מיט שװאַרץ ברױט מיט זאַלץ. נעמענדיק אַ ביסל בראָנפֿן נאָר צו די ליפּן, װערט יאָסל מוטיקער און דרײסטער צו טאָן דאָס, װאָס עס װילט זיך אים די גאַנצע צײַט, זיצנדיק בײַ די קלעזמער. ער נעמט יעדן אַרום מיט גרױס ליבשאַפֿט און קושט יעדן שטאַרק, שטאַרק. די חבֿרה פֿילט אים מיט, פארשטייט אים און עס ווערט ביי זיי אן אמת'ע ברידערשאפט, אן קנאה אן שנאה אן רכילות און לשון הרע, און ווען די שטעטלישע בעל הבתים וואלטן עס צוגעזעהן וואלטן זיי זיך ווער ווייסט אפשר פארטראכט און ארויסגערעדט, וואס וויל מען פון זיי טאקע האבן, גאנץ וואוילע מענטשן די חברה קלעזמער מיט יאסל שרייבער, גאנץ גוטע גאנץ ערליכע מענטשן.